קומט מען צו צו סוכות, איז דאס איז אין קפיטל כ ג פסוק ל ג, וידבר ה' אל משה לאמר דבר לבני ישראל לאמר בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות שבעת ימים לה' ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו שבעת ימים תקריבו אשה עולה לה' ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם אשה לה' עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו. שוין דאס איז אין פרשת אמור.

און אלע אנדערע זאכן. דער חינוך זאגט משרשי מצוה מה שמפורש בכתוב למען נזכור הניסים הגדולים שעשה הקל ברוך הוא לאבותינו במדבר בצאתם ממצרים שסיככם בענני כבוד שלא יזיק להם השמש ער האט זיי צוגעדעקט מיט ענני כבוד ס'זאל זיי נישט מזיק זיין די זון,

בחר הרבה להם מצוות, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אסאך מצוות, להחיות נפשם, מתפעלת בהם לטובה תמיד כל היום, דאס מאכט אונז גוט א גאנצן טאג, ומכלל המצוות שציוונו, להתפיש מחשבותינו בעבודתו בטהרה היא מצוות התפילין להיות מונחים כנגד אברי האדם הידועים בו למשכן השכל, מען לייגט די תפילין קעגן די אברים פונעם מענטש, קעגן קאפ און קעגן דעם הארץ והם הלב והמוח, ומתוך פעלו זה תמיד ייחד מחשבותיו לטוב, טוט זיך א מענטש מייחד זיין זיינע מחשבות צו גוט, ויזכור ויזהר תמיד כל היום מכוון כל מעשיו ביושר ובצדק, און זאל מכוון זיינע מעשים ביושר און בצדק, וכמו כן מצות הלולב ושלושה מיניו, מזה השורש היא לפי

לשמו ולכבודו, אלעס איז פארן אייבערשטן, והיה מרצונו להיות המזכיר מין המשמח כמו העת שהעת עת שמחה, דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן א זאך וואס ס'דערמאנט דעם מענטש, אזא מין וואס ס'דערמאנט דעם מענטש אז ער זאל פרייליך זיין.

רמז שלא יתור אחר עיניו ביום שמחת ליבו, והערבה דומה לשפתיים, ערבה איז אזוי ווי די ליפן שבהם יגמור האדם כל מעשיו בדיבור, זאל א מענטש זאל אלע זיינע זאכן מאכן בדיבור לרמז שישים רסן בפיו ער זאל אריינלייגן א מויל שלאס אין זיין מויל ויכוון דבריו און ער זאל מכוון זיין פאר ער רעדט ויירא מהשם אף בעת השמחה. און נאכדעם וועט עס שוין זיין אויף א גאנץ יאר אויכעט. יעצט, וטעם שאינו נוהג במדינה אלא יום אחד, די גמרא זאגט אז ס'איז נוהג במדינה יום אחד, און אין ירושלים איז עס די גאנצע זיבן טאג, וועגן דעם ווען איינער פארט יעצט אויף ירושלים, וואס דאס הייסט ירושלים, נישט וואס די גוים, די פריי, די ציוניסטן רופן עס ירושלים, נאר דאס איז וואס אין די גבולות פון ירושלים, למשל אז איינער גייט ווי מ'טאר נישט, ער גייט צום כותל ווי די רבי האלט אז מ'טאר נישט גיין, ער גייט דארט אהין, מוז ער. נו, און די אלע זאכן, אזוי ווי ביום ראשון, די אלע הלכות איז די גאנצע זיבן טאג. איז דער טעם פארוואס דאס איז נאר אין די מדינה נאר איין טאג, לפי שידוע כי עיקר השמחה ביום ראשון היא, די עיקר שמחה איז נאר דעם ערשטן טאג, און אין ירושלים איז ווייל ושמחתם לפני השם, דארטן זעט מען מער דעם אייבערשטן.

דאס איז ממש נאר פארן אייבערשטן, כ'האב נישט קיין מורא אז ער האט זיך פארגעסן, ווייל ס'איז באספך מגרנך ומיקבך, ער האט געמאכט אסאך געלט ווערט ער פרייליך, ניין ווייל דאס איז ממש מ'איז אינאיינעם מיטן אייבערשטן, כמו שאמרו זכרונם לברכה, משל למלך שעשה סעודה, א מלך האט געמאכט א סעודה און ער האט געזאגט, ולבסוף אמר להם עכבו עמי יום אחד שקשה עלי פרידתכם, לפיכך נקרא עצרת, ואם כן אין צורך זכרון אחר.

וחג השבועות גם כן אין צורך הזכרה כי עיקר הרגל אינו אלא מצד מתן תורתנו, און עס איז נישט ווייל מען באקומט מען ווערט רייך מען האט געלט, והיא זכרוננו הגדול ליישר כל אורחותינו, די תורה גראדט אונז אויס. זה הנראה לי בענינים אלו על צד הפשט, והאמנתי כי יש אל מק המקובלים סודות נפלאים במצות הלולב ושלושת המינים. קודם וויל איך ענק זאגן, איך פאר דא ארום איך האב ממש מיין הארץ וויינט פאר שמחה, איך האב ענק שוין געזאגט וועגן מעלות בן חורין, איך בין יעצט נאכמאל געווען וויזיטן, ס'איז מוראדיג, אידן געבן זיך אפ פארן אייבערשטן, שמיטה, זיי האבן די עכטע שמחה פון באספך מגרנך ומיקבך, זיי ברענגען אריין אין די שייער גארנישט, זיי ברענגען אריין דעם רבונו של עולם, רבונו של עולם האסט געהייסן היטן שמיטה, היט איך, איך בין איינגעשטאנען אין צפת, איך פלעג פארן אויף מירון צו ר' שמעון, דארטן דא גאנצעטע פעלדער פון וויין זיי האבן די גאנצע זעקס יאר א היימישן הכשר שטעל דיר פאר אלע ביימלעך זענען שוין כמעט ווי אויסגעטריקענט כמעט ווי זיי שטארבן אפ און ס'שטייט גרויסע סיינס אונז היט מען שמיטה מ'דארף געדענקען דעם קוממיות'ער רב זכר צדיק לברכה ר' בנימין מענדלסאן ער איז געווען פון די גרויסע לוחמים אז מ'זאל היטן שמיטה ביי זיך אין קוממיות האט ער געהיטן שמיטה ער האט מיר אליין פארציילט איך בין געווען מורא'דיג בידידות מיט אים. האט ער מיר פארציילט אז די גאווערמענט האט געזאגט מען וועט נישט האבן צו עסן און ער האט באהאלטן ערגעץ אין א גריב האט ער באהאלטן און האט אריינגעגראבן אין דער ערד און באהאלטן תבואה און ס'איז נישט פארפוילט געווארן ס'איז געווען א נס א נס גלוי גלוי מאוד פארוואס אונז זאל מיר זיך נישט פארלאזן אויפן אייבערשטן ר' נחמן פון ברסלב האט געזאגט כ'האב רחמנות אויף צוויי מענטשן איינער וואס ער קען מיך נישט און איינער וואס ער קען מיך און ער פאלגט נישט מיינע עצות אונז האבן מיר א באשעפער אונז קען מיר אים אבער נישט און אונז פאלגן מיר נישט זיינע עצות.

די מענטש וואס לעבט מיט אזא אמונה שלימה מיט אזא אמונה טהורה ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט, ס'שטייט דא אז ס'איז באספך מגרנך ומיקבך וואס די אידן גייען נישט קענען צאמזאמלען גארנישט ווייל ס'איז נישט געוואקסן, ס'איז דא אביסל ספיחים. יעצט איז אויך דא פראבלעמען וועגן די ד' מינים, איך בין ברוך השם געקומען אויף ארץ ישראל, ס'איז א שמיטה יאר, ס'טוישט זיך פון שמיטה וואס גייט ארויס, כ'האב מיטגענומען אלע ספייסעס וואס איך דארף האבן ווייל מ'טאר גארנישט נעמען ווער ס'וויל אמת'דיג האלטן שמיטה, כ'האב גארנישט געקויפט דא נאר קענס, כ'ווייס די רבי האט אין קונטרס שלש תשובות אז מ'קען האלטן אין ארץ ישראל שמיטה ווען מ'וויל, איז די רבי ברענגט א גאנצע אריכות מורא'דיגע זאכן וואס די רבי זאגט אז מ'קען אריינברענגען פון חוץ לארץ, ע ע אלעס אזוי ווי ס'איז היינט, כ'האב אלעס געקויפט. אלעס האב איך געקויפט פון חוץ לארצדיגע קענס. וועדזשטעבלס קען מען נישט קויפן האב איך נישט געגעסן. עס איך נאר פרוכט. און די איינציגע זאך וואס וואס איך האב יא געהאט א פראבלעם מיט שמיטה איז די ברויט מיט די חלה. אבער ס'דא א פלאץ הייסט בית דגון אין חיפה דארט קומט אריין פון אמעריקע זיי האלטן אויס ארץ ישראל מיט ווייץ. יעצט עס קען זיין זיי האבן אייגענע אויך אין די מדינה, איך קען דאך דאס נישט מברר זיין, זענען גראדע אריינגעגאנגען דארט איז דא א גרויסע סטאר, ס'איז א בעקערי ענדזשעל, איך האב זיי געפרעגט, זאגט ער אונז נעמער פון יעדן, אונז קויף מיר לאקעל, ס'איז נישט שייך אז מען זאל דאס קענען אפטיילן, די סאכדעס, ממילא איז אזוי, ס'איז מיר א ספק פון ווי דאס קומט, איז אויף א ספק. און ס'איז דאך ווי מען זאגט ס'איז דאך דא היתרים וואס ס'איז דא האב איך יא געגעסן די כזיתים וואס מ'האט געדארפט עסן שבת און יום טוב אבער אחוץ פון דעם האב איך ברוך השם נישט געטאטשט קיין שום שמיטה פירות. געווענטליך פירט זיך היינט דאס גאנצע לאנד ס'איז א היתר פון גוים מען פארקויפט פאר גוים און גוים ארבעטן אויך דערויף און עובדיה יוסף האט געגעבן אויף דעם א היתר און דאס נוצט מען איבעראל ס'איז היינט קיינער קוקט שוין נישט אפילו ס'איז שוין נישט ליידער ס'איז שוין נישט מעלה מוריד מ'קוקט שוין אפילו יעצט איך בין אזוי צופרידן פון די מענטשן וואס זיי היטן שמיטה, איך בין מורא'דיג צופרידן, יעצט איך האב אבער געפרעגט זייער אסאך מענטשן, דו היטסט טאקע שמיטה, אבער איך וויל דיך פרעגן פון וואס עסטו? אה, דא הייבט זיך אן א מעשה, און פון וואס קען ער עסן? איך מוז דאך עסן פון וואס מען פארקויפט אין סטאר.

אבער א לולב וואס מ'האט אפגעשניטן אין שמיטה האט נישט קיין קדושי שמיטה, ווייל וויבאלד ס'איז דאך שוין איך גיי בתר חנטה. אבער איך גיי נישט אריין אין די מחלוקת. יעצט א הדס איז דא וואס האלטן אז ס'האט נישט קיין קדושי שמיטה ווייל איך דארף שוין לכם לכל צרכיכם ומצות לאו ליהנות ניתנו. עס איז דא וואס האלטן ס'האט יא קדושת שמיטה האב איך מיר ערלעדיגט הדסים אויכעט. יעצט ביי א הדס גייט מען בתר חנטה איז לכל הדעות איז מותר צו קויפן אינעם זיבעטן יאר.

און עס איז גענוג אז ס'קומט פון אויבן ביז אראפ איז אונטער צען זאג איך לבוד, ס'איז גענוג אז ס'גייט ארויף ס'מוז נישט אנקומען ביז די סכך ווייל איך זאג גוד אחית גוד אסיק, ס'איז א מחיה וואס דא טוט זיך, ס'איז די מאוסט דזשאנקיעסט בילדינג אין דיין לעבן וואס דו קענסט דיר פארשטעלן, דאס איז וואס א סוכה איז בעסיקלי, און דארט איז שורה דער אייבערשטער און דארט רוהט ער. וואס וויל דא דער אייבערשטער פון די סוכה? דער אייבערשטער וויל אונז זאגן א מורא'דיגע זאך, איך ווייס אז דו ביסט צעבראכן, איך ווייס אז דו האסט געזינדיגט, איך ווייס דו האסט א צעבראכענע שטוב, איך ווייס פונקטליך דיין מצב, אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, איך זוך דעם באספך מגרנך ומיקבך, איך זוך דעם גארבידזש פונעם גורן ויקב, פאר דארט זיץ איך אויכעט און פון דארט וויל איך דיך ארויף נעמען צו א הויעכע מדריגה, דאס איז בעיסיקלי וואס די סוכה איז מרמז און וואס דער אייבישטער וויל דא האבן. יעצט איך וויל ענק פארציילן א מעשה, זייער א אינטערעסאנטע מעשה וואס יעדער קען די מעשה, איך וועל קודם עס פארציילן אזוי כמו שהיא, און נאכדעם וועל איך פארציילן די העכערקייט פון די מעשה, ווייל איך וויל אז דער פשוט'ער עולם, כמו שהיא'דיגער עולם, זאל דערהערן די מעשה.

זכי' ווייל דער אייבערשטער ווייסט אונז זעמער א שטיק פסולת און אונז בעט מיר אים עם כל זה ראטעווע אונז פון אונזער מצב. און ממילא די חז"ל טשעפען אונז נישט מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, יעדער איד בכל מקום ובכל זמן ובכל שנה קען זוכה זיין צו דעם שמחת בית השואבה, אז דער אייבערשטער זאל אים אלעס מוחל זיין און ער זאל אנהייבן א נייעם פעידזש. יעצט, איך וויל ענק פארציילן א שיינע מעשה, איך מיין.

אין ירושלים, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלקינו, הר ציון, יפה נוף, אזא שיינע וויו משוש כל הארץ, הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב. אלקים בארמנותיה נודע למשגב, יעצט זאגט שטייט אזוי, כי הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו. די מלכים האבן זיך צאמגענומען און זענען אין איינעם צאמגעקומען, ס'איז ארויסגעגאנגען א עברה, א צארן. יעצט האט זיך ביי קיינעם נישט געפונען זאלן זיך צאמקומען צוויי מלכים פון מלכות בית יהודה און מלכות בית דוד פון די זעלבע, און ווי זענען זיך צאמגעקומען, זאגט דער מדרש אז דאס איז יוסף אינאיינעם מיט יהודה. עס איז ארויסגעגאנגען א געוואלדיגער צארן, א פייער, המה ראו כן תמהו, נבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם חיל כיולדה, די מלאכים אין הימל האבן געציטערט, זיי האבן צוגעקוקט אז יהודה שטעלט זיך צו צו יוסף. וועלעכע מלאכים? מיר זענען געקומען די מלאכים מלאך מיכאל מיט מלאך גבריאל יעדער האט זיך דא צוגעשטעלט און ס'האט יעדן אנגעכאפט א ציטערניש וואס דא גייט געשען. יעצט באמת דעם פסוק האט דוד המלך געזאגט אויף די שיינקייט פון ירושלים? און ווי דאס קומט דא אריין ביי יוסף'ן דארף מען מברר זיין. יעצט וואס איז דא געווען ביי דעם יוסף הצדיק ווען יהודה איז נאנט געקומען צו אים? איך גיי זאגן אביסל ווי מ'זאגט אויף א גרעפיק לשון. ווייל איך וויל דער עולם זאל אנהייבן צו דערהערן אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן ביטערליך געזינדיגט, זאלן נישט מיינען אז זיי פאלן ארויס פון כלל ישראל, און זאלן נישט מיינען אז דער אייבערשטער וועט זיי נישט מקבל זיין בתשובה, און זאלן נישט מיינען אז זיי וועלן חלילה נישט תשובה טוהן, וועט זיי דער אייבערשטער נישט שטראפן. יעצט, יוסף ווערט אנגערופן שור, בכור שורו הדר לו, ער ווערט אנגערופן אן אקס, וואס הייסט אן אקס?

אַן אַלטער לײב, יהודה איז אַ לײב. אַ לײב איז דער מלך החיות. ער האָט פֿאַר קײנעם נישט מורא. ער הרגעט, ער רצחנט, ער טוט װאָס ער װיל, קײנער קען אים נישט זאָגן קײן װאָרט. יעצט, װי יהודה טרעפֿט זיך צאַם מיט יוסףן, זאָגט אים יוסף הצדיק, דו װײסט, אַז צום מלכות, יוסף איז דאָך געװען אַ מלך, צום מלכות מוז אַלעס זײַן פּערפֿעקט. מע מוז זײַן אַ פּערפֿעקשאָניסט. מע מוז אַרבעטן צו פֿאַרדינען. מע לײגט אַרײַן געלט, מע אינװעסט. קען מען ארויס נעמען, אלעס מוז זיין אנדער פערפעקשעניזעם, טאמער נישט איז נישט דא קיין מלכות, די גמרא איז מסביר אויף א פלאץ שטייט דעם אייבישטענס איז עס יש מספר לגדודיו פעם אין מספר לגדודיו פרעגט תוס' א קשיא איינמאל שטייט צו יא דא ס'איז נישט דא פרעגט תוס' וויפיל גדודים ס'איז דא איז דא א מספר אבער וויפיל ס'איז דא יעדן גדוד איז נישט דא קיין מספר.

יוסף זאגט אים עס דארף זיין פערפעקט אלעס, און עטץ האט מיך פארקויפט אויף מצרים, איך האב פארלוירן צען טיפות וועגן ענק, איך האב פארלוירן מיין חברותא יעקב אבינו וואס אונז פלעגן מיר לערנען אזוי פלייסיג, איך האב פארלוירן די שיינע שבתים און די ימים טובים וואס איך האב צוגעקוקט ביי אונזער הייליגן טאטן, און ער געט אים אריין, ער פארט אין אים אריין, על כן בנים, ביז יענע מעשה, ווען יוסף איז אים, זאגט אים מוסר אזוי שטארק, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו.

קענסט אויף די וועלט? זאגט אים יהודה, יוסף, איך וויל דיר עפעס פארציילן, איך האב פאר דיר זייער אינטערעסאנטע נייעס צו זאגן, דו האסט מיר פארציילט יעצט דיין לעבנס היסטערי מיט צען טיפות, מיט א שיקסע, דו האסט דיך צוריק געהאלטן, מען האט ארויף געלייגט א שטיין אויף דיין קאפ מיט נעגל, דו האסט געמוזט האלטן דעם קאפ הויעך זאלסט קוקן אויף איר, און דו האסט נישט געקוקט. סאך א יאר איז געגאנגען תפיסה זי האט דיך יעדעס מאל געבעטן יוסף וואוין מיט מיר וועסט ארויס קומען פון דא האסטו געענטפערט השם מתיר אסורים השם זוקף כפופים איך ברויך דיך נישט איך פארלאז מיך נאר אויפן אייבערשטן איך וויל דיך נישט אנרירן געווען א זיבעצן יעריגער בחור אליינס קיינער האט נישט געוויסט ווי איך בין געווען פארלוירן אין מצרים פארקויפט איך בין געווען אזא מין מצב אז כ'האב מיך נישט געזעהן קיין וועג אויף ארויס כ'האב נישט געזעהן ווי מ'זאגט אויף ענגליש.

ויט איז ער געגאנגען עד איש עדולמי ושמו חירה, ביז איש עדולמי און זיין נאמען איז געווען חירה, ער איז געגאנגען מאכן מיט אים ביזנעס, שטייט דא וירא שם יהודה בת איש כנעני, האט יהודה געזען א טאכטער פון א איש כנעני, ושמו שוע, יעצט רש"י זאגט קלאר כנעני מיינט א סוחר, אזוי ווי. די ספרים זענען מסביר אז אברהם האט נישט געוואלט חתונה מאכן צו כנענית, יצחק האט אן געזאגט אז ער זאל נישט חתונה האבן פון בנות כנען, איז במילא האבן זיי מסתם אבאכט געגעבן, און נאכדעם איז געפינען מיר אויך אז ווען ס'איז געווען יעקב און ער האט געזאגט די קינדער אז זיי זאלן אים טראגן, האט ער געזאגט אז מיינע אייניקלעך זאלן מיך נישט טראגן ווייל זיי האבן אלע געהאט ווייבער פון כנען, איז על כל פנים. איז יעצט איז דא א גאנצע זאך צו כנענית מיינט א סוחר צו ס'איז פון כנען יעצט דער הייליגער רמב"ן זאגט ועל דרך סברא איננו נכון שישאו כולם כנעניות שיהיה בנוחלי הארץ מזרע כנען העבד הארור כמו מזרעו של אברהם ס'וואלט נישט געווען ריכטיג אז זאלן אלע

אז בנוסחאות בראשית רבה מצינו בכולם אחד מבני בניכם שיש בכם מבנות כנען שטייט ארויס אז יעקב אבינו האט געזאגט איינער פון מיינע אייניקלעך וואס זענען פון בנות כנען וכן זאגט ער אויך תמר היתה בת אחת מן הגרים בארץ תמר איז אויך געווען איינער וואס זיי האבן געוואוינט דעמאלטס אין כנען לא בת איש כנעני ביחוסו אבער זי איז נישט געווען קיין בת איש כנעני זי האט נאר געוואוינט דעמאלטס אין כנען. איך זאג דער הייליגער רמבן חלילה שיהיה אדונינו דוד אז אונזער הער דוד המלך און משיח צדקינו שיגאל לנו במהרה וזרע כנען הוא עבד הק' יעצט זאגט צו דער הייליגער רמבן דער רבי'ס ענין אין בראשית רבה פ קפיטל פ א י פסוק י ד ותאמר שושא ביתו של שיימ ו כהן לחיל אלי הגבנים

תמנתה, דאס מיינט חברון, אזוי ברענגט דער מדרש. קיצור, ויוגד לתמר, האט מען געזאגט פאר תמר, לאמר אזוי צו זאגן, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צאנו, דיין שווער גייט יעצט ארויף צו שערן די שעף, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, אזוי דערציילט יהודה פאר יוסף וויאזוי זי האט געטון, זי האט אויסגעטון אירע אלמנישע קליידער, ותכס בצעיף, זיך צוגעדעקט שיין מיט א שלייער, ותתעלף.

זאגט יוסף, ס'ווערט זייער אינטערעסאנט, און וואס האסטו נאכדעם געטוהן? זאגט ער, נאכדעם וואלסטו נישט געוואלט וויסן, ווילסט וויסן אן אמת? ויט אליה אל הדרך, און ער האט אוועקגעבויגן דעם וועג, ויאמר הבה נא, גרייט דיך צו, אבוא אליך, איך וויל מיט דיר וואוינען, כי לא ידע כי כלתו היא, ער האט נישט געוואוסט אז ער האנדלט דא מיט זיין שנור, ותאמר מה תתן לי, וואס וועסטו מיר געבן, כי תבוא אלי, זאלסט קומען צו מיר,

איך האב נישט יעצט קיין וסת, איך בין נישט קיין נדה, און איך בין אויכעט א פנויה, דארפסט נישט קיין מורא, זאגט ער פאר יוסף'ן וואס איך האב געטוהן מיט איר, איך האב מיט איר געוואוינט. קיצור, נאכדעם איז געגאנגען יהודה האט געוואלט אויסלייזן זיינע דריי משכונות, האט ער געשיקט מיט דעם איש, מיט זיין חבר דעם עדולמי, בקיצור גייט ער ארום און פרעגט ווי דא דא א זונה א זונה א זונה א זונה, זאגט מען ניין ניין ניין האט דא קיין זונה נישט געווען, גייט ער צוריק צו יהודה'ן און זאגט איך האב נישט געטראפן קיין זונה, זאגט ער אוי וויי דעמאלטס לאמיר מאכן א שווייג ווייל טאמער נישט וועלן מיר נאך בלייבן אויף צו שאנדע, בקיצור. דאס דערציילט יהודה פאר יוסף'ן. דו האסט א פראבלעם אז ס'מוז זיין אלעס פערפעקט? אז דו דארפסט ס'זאל זיין אלעס פערפעקט זאלסטו געדענקען אזוי ווי דיר איז נישטא קיין מזומן אויף צו גיין בענטשן. נישט נאר א מנין איז דאך נישטא. דערציילט ווייטער יהודה פאר יוסף'ן. בין איך דאך ביטערליך דורכגעפאלן. ס'איז דאך געווען א שאנדע. ס'איז דורכגעגאנגען באלד דריי חדשים. בקיצור, מ'זאגט אז תמר האט מזנה געווען זי איז שוואנגער.

יא, זי איז שוואנגער פון מיר. בקיצור, וואס זאגט יהודה פאר יוסף? ווילסט הערן מיין לייף סטארי? איך בין דורכגעפאלן, כ'האב געטראפן וואס כ'האב געמיינט ס'איז א זונה אין די גאס, כ'האב מיט איר געוואוינט, איך בין ביטערליך דורכגעפאלן, אבער ס'האט זיך אויסגעוויזן אז אזוי ווי זי איז שוואנגער געווארן, האט זיך אויסגעוויזן אז נישט דאס האט דער אייבערשטער געוואלט פון מיר, צו זען צו איך בין גענוג שטארק, נישט נישט אז איך זאל נישט דורכפאלן מיט די עבירה, איך בין דורכגעפאלן זאגט ער, אבער איין זאך. תמר זי איז נאכדעם שוואנגער געווארן, און איך קען מיך ראטעווען מיט דעם וואס איך פארברען זי מיט אירע צוויי קינדער, אדער איך קען נעמען טאטעל פול ריספאנסעבילעטי פאר מיי עקשאנס, איך קען נעמען ריספאנסעבילעטי פאר וואס איך האב געטון, און איך קען זאגן צד קה ממני, כאטש עס איז געווען א מורא'דיגע שאנדע פאר אים. דעיס איז דעיס וואס דער אייבשטער האט געוואלט פון מיר. ער האט געוואלט די אדער העלף אוו די סטארי. איך זאל זיך נישט שעימען, איך זאל האבן די קארידזש צו זאגן יא, איך האב עס געטון און איך נעם פול ריספאנסעבילעטי. דעיס הייסט גור אריה יהודה. יהודה איז א לייב, א מלך החיות, אבער אז ער האט געטון, ער האט געכאפט וואס ער האט געמיינט איז א זונה אין די גאס און זי איז שוואנגער געווארן זאגט ער אה, ביי אלל מינס איי דיד איט. איי דו ביסט א מלך? דו פארשעמסט דיך? פארשעמסט דיין גאנצן עקזיסטענס? איי דאונט קעיר, צדקה ממני, זאגט דער יהודה פאר יוסף'ן, איך כאפ יעצט וואס דא גייט פאר, אז קיינער זאל נישט זינדיגן, דא איז איין יוסף הצדיק, אבער אז דער אייבערשטער דארף האבן אז מענטשן זאלן זינדיגן און ער זאל זיי מוחל זיין, מוזן זיי אבער קענען איין זאך טוהן, נעמען פול בלעים פאר די בעד דואינגס, און דאס איז גרעסער ביים אייבערשטן ווי איינער וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט. בנימין.

גראד געזאגט חטאתי להשם, זאגט דער יהודה יעצט פאר יוסף'ן, יוסף אז דו'סט גיין דיין וועג וועסטו נישט האבן קיין מנין אין שטאט, דו'סט נישט האבן קיינעם, שאול המלך איז געווען כתינוק בן יומו בלא חטא, אבער ער האט נישט געקענט זאגן איי אפאלעדזשייז, איי עם סארי, איי מעיד א מיסטעיק, איך האב געטוהן אן עבירה, איך האב נישט געפאלגט, דעמאלטס קען מען קיין מלך ישראל נישט זיין, דאס איז די מלחמה וואס דא קריגן זיך ארום די צוויי, יהודה מיט יוסף, ס'איז העכערע זאכן. און כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, זיי אלע הערן עס אויס און זאגן, וואס? הא! און און די גרעסטע, די מלחמה איז דאך די גרעסטע זאך וואס דאס האט צו טון מיטן קיום העולם און מיטן תיקון העולם, א מענטש קען אראפפאלן אין שאול תחתית ויחשבה לזונה, כ'האב מיט איר געוואוינט, זי איז שוואנגער געווארן, איך האב עס עקסעפטעט, כאטש איך בין געווען דער מלך, מלך פון אלע ברידער, יעדער האט עס צוגעהערט וואס דא איז געשען, וואס האט זיך אויסגעלאזט פון דעם? האט זיך אויסגעלאזט אז משיח ווערט געבוירן פון דעם, פונעם צדקה ממני, רבותי ווען אונז זאל מיר קענען זאגן צדקה ממני, וואלט נישט געווען פינף און צוואנציק פראצענט גיטין אין די גאס אויך נישט. א ווייב האט א טענה צו א מאן, אדער פארקערט אמאל א מאן האט א טענה צו א ווייב, ווען זיי זאלן קענען זאגן צדקה ממני, יו אר רייט. כ'האב געמאכט אן עוולה, עטס ווייסט וויפיל ווייניגער גיטין ס'וואלט געווען? וויפיל מער שלום בית ס'וואלט געווען? ס'איז ממש א שאנדע וואס ס'גייט פאר! א טאטע אין שטוב איז א מלך, מחויבת אשה למלוך את בעלה עליה כמלך זאגט דער רמב"ם, אבער א מלך מוז קענען זאגן צדקה ממני, טאמער קען ער דאס נישט זאגן איז ער פיניש! דאס איז די שמחה פון שמחת בית השואבה! יוסף קומט זיך צוזאמען! זייער שיין! ער קומט אריין אין די סוכה, אבער וואס קומט נאך יוסף? ווען אונז זעמער נאר ביזי מיט יוסף, זעמער אלע אין דר'ערד, ווייל קיינער איז נישט דא וואס ער האט נישט פוגם געווען, קיינער נישט, זעמער אלע אין דר'ערד, און וואס איז דער מי שלא ראה שמחת בית השואבה? ווייל נאך יוסף'ן קומט יהודה, קומט דוד המלך, פון שבט יהודה, און ער לערנט אונז אויס איין זאך, אז וואטעווער העפענד העפענד, דזשאסט טעיק. בלעים ענד דו קאנסטראקט איט פראם נאו אן, והיה ולא יסף עוד לדעתה, עס איז א מחלוקת, צו ער האט שוין מער קיינמאל נישט געוואוינט מיט איר, צו ער האט נישט אויפגעהערט שוין צו וואוינען, יו טעיק בלעים קענסטו ווייטער בלייבן וואוינען אויף אייביג, ביקאוז יו דיד יור פארט, און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען מיט דעם יוסף און מיט דעם יהודה, יעצט עס קומט אזא הויעכע מאמענט פון שמחת בית השואבה ווי זיי קומען זיך צאם ביידע, סיי יוסף ער זאגט מוסר און מען קען נישט שטיין בפניו, און סיי יהודה, ביידע קומען זיך צוזאם. מלכות בית דוד, און אשרי מי שלא חטא דאס איז יוסף ומי שחטא ישוב ונסלח לו, און דאס איז די געוואלדיגע שמחה שמחת בית השואבה, ווען אונז גיימער אוועק פון די סוכה, און אונז גיימער אוועק פון דעם סוכות זעמער אן א זינד בכלל, מען הייבט אן א ניי בלעטל, נאר איין זאך טו עס נישט נאכאמאל, טו נישט נאכאמאל די נארישקייטן וואס דו האסט געטון, איינמאל אז דו גייסט אוועק פון דעם יום טוב, האט דיך דער אייבערשטער אפגעוואשן פון אלע דיינע זינד. דאס איז פשט אז מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו, ווייל מיט די שמחת בית השואבה ענדיגט מען אלע חטאים וואס מ'האט געהאט, מ'דארף נאר צוזאגן דעם אייבערשטן מ'וועט עס מער נישט טון, און דאס איז די גרעסטע שמחה וואס א מענטש האט אז ער ראטעוועט זיך אליינס ארויס פון שאול תחתית, אז ער מאכט חתונה אז זי מאכט דער חתן אדער מ'זי, איז עס א שיינע זאך.

עס מוז נישט זיין אלעס פערפעקט. יעקב אבינו שטייט יעקב אבינו לא מת, קיינמאל נישט געשטארבן. דעסוועגן דאך פאר זיין לעבצייט האט ער געהאט א פחד כי ארד אל בני אבל שאולה. אוודאי האט ער געהאט א פחד אז חלילה ער העט שטארבן, כאטשיג יעקב אבינו איז דאך לא מת. עד כדי כך ס'איז געקומען צו א פונקט וימאן להתנחם האט זיך אפילו נישט געוואלט לאזן טרייסטן.

און ער האט שוין כמעט געהאלטן ביי ייאוש דעמאלטס ראש השנה ביינאכט, איך, דאס איז וואס דער מענטש דארף אלץ געדענקען. יעצט אז ס'קומען די שבעה רועים אריין אין די סוכה, יעדער מענטש איז דאך צוזאמגעשטעלט פון אנדערע מידות, איז דארף יעדער מענטש ביי זיך אונטערנעמען זיך אז ער גייט מתקן זיין זיין מידה צו דעם וואס ער איז נאנט צו דעם, און דאס איז די גרויסע שמחה פון סוכות, איינער איז מער חסד, איינער איז מער גבירה, אזוי קומען זיך צוזאם אלע אושפיזין, און דער מענטש איז מחליט וועלכן דרך ער וויל גיין. יעצט, ביי יוסף הצדיק שטייט דארטן אז ווען דער אייבערשטער העט מוכיח זיין לכל אחד ואחד, זאגט דער בית הלוי א מורא'דיגן טייטש, דער אייבערשטער גייט מוכיח זיין פאר יעדן וואס ער האט געוואלט פון אים, נישט וואס ער האט געוואלט פון יענעם. יעצט אז א מענטש זעהט אז ער איז ביטערליך געפאלן און ער איז פארזינקען אין די גרעסטע חטאים עוונות און פשעים, זאל ער וויסן איין זאך, ווען יוסף הצדיק זאגט פאר יהודה, זאגט ער אבער און געדענק זאלסטו איין זאך, העוד אבי חי, דער טאטע לעבט נאך, מען לעבט נאך ביי אונז, דעמאלט זאלסטו וויסן, אויב מען לעבט נאך קען מען נאך אלעס מתקן זיין, אפילו איך בין דער יוסף וואס איך טענה אז מען טאר נישט זינדיגן און אז מען זינדיגט איז עס א אומגליק. ניין אויב מען לעבט נאך קען מען נאך אלעס מתקן זיין און זאלסט וויסן כי למחיה שלחני דער אייבערשטער האט מיך געשיקט איך זאל ענק שפייזן ווייל דער צדיק יסוד עולם שפייזט רבותי לאמיר זיך צוזאמען נעמען מידות יוסף און מידות דוד המלך יהודה מיט יוסף לאמיר זיך צוזאמען נעמען און לאמיר אנהייבן תשובה צו טון און זיך אונטער נעמען און גיין אויף א נייעם דרך. מ'וועט מאכן שיינע תיקונים, נאר אביסל, דערציילט אמאל א טייפ דער דובנער מגיד אים זאגט איינער אז כ'האב זיך אונטערגענומען יום כיפור זאגט ער יא די איך וויל נישט וויסן וואס דאס איז נאר פון דעם זאלסטו צושניידן אויף העלפט און נאכדעם זאלסטו צושניידן נאכאמאל אויף העלפט און יענץ זאלסטו איינהאלטן אביסל נאר א פערטל פון וואס האסטעך אונטערגענומען האסטעך אונטערגענומען איין שעה אין טאג וועלעך נישט רעדן נישט נאר א אינדערפרי פון אכטע ביז ניין וועלעך גיין דזשאב וועלעך מיר טרייען צו היטן די אויגן ווען איך קום אהיים וועלעך מיר טרייען צו היטן די אויגן דאס ביסל זאגט יוסף הצדיק.

דער אייבערשטער זאגט אים זאג נביאות און ער זאגט נביאות און יעדער נעמט זיך תשובה טוהן, און יונה הנביא האט דאך דאס מורא געהאט ווייל ער האט געוואוסט אין ארץ ישראל איז ער שוין געווען א נביא שקר, מען האט אים שוין געהאלטן פאר א נביא שקר ווייל ער האט געזאגט נביאות אויף די אידן און מען האט תשובה געטוהן און ס'איז נישט געקומען קיין שלעכטס, האט ער געזאגט כ'על כאטש אוועקלויפן צו די גוים, די גוים וועלן מיך אויך האלטן פאר א נביא שקר, נו וואס איז מיין וועליו דעמאלטס, אבער דער אייבערשטער האט אים געזאגט דו גייסט זאג זיי מוסר און ער גייט און ער זאגט זיי מוסר. און זיי האבן זיך אלע גענומען תשובה טון. וואס זאגט יונה הנביא ווען דער אייבערשטער טרעפט אים, רבונו של עולם, טוב לי מותי מחיי, ס'איז מיר בעסער צו שטארבן ווי צו לעבן. אז דו ווייסט ווער ס'זאגט עס? יונה הנביא וואס ער איז געשטארבן, און דער נביא האט אים מחיה מתים געווען. און דער מדרש זאגט, דער פרקי דר' אליעזר, מכאן תחיית המתים מן התורה. איינער וועט פרעגן א מענטש איז געשטארבן אזוי קען מען אים אויפלעבן? יונה הנביא וועט זיין איינער פון די וואס זאגן עדות קוק איך בין געווען א טויטער און מען האט מיך אויפגעלעבט שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך זאגט יונה הנביא פארן אייבערשטן טוב לי מותי מחיי עס איז מיר בעסער די טויט ווען א מענטש איז געמאכט אז ער זאל זיין דער סמל ער זאל ווייזן דעם וועג צו יעקב אבינו לא מת.

ס'איז א בנין רעוע א צובראכענער בנין, ס'איז גארנישט מיט נישט, און אפילו דאס סכך וואס דאס איז דער שם הוי' דער יוד קא ואו קא דאס איז אויכעט פסולת גורן ויקב, ס'איז אבער דא איין זאך, דער הייליגער באשעפער רוהט אין די סוכה, ענני הכבוד ממש, און דער הייליגער באשעפער פירט אונז, און אונז זאל מיר זיך נישט פארלירן. אונז זאל מיר זיך נישט חלילה נעמען דאס לעבן, און אונז זאל מיר זיך אפילו נישט נארן אז ברוחני זעמיר אונז געשטארבן, ביסט נישט געשטארבן אפילו יוסף הצדיק שרייט אויכעט העוד אבי חי און עוד יוסף חי מען קען נאך אלעס מתקן זיין, רבותי לאמיר זיך א נעם טאן ס'קומט אזאלעכע הייליגע טעג באספך מגרנך ומיקבך פון דא לערן איך ארויס אז פסולת גורן ויקב איז כשר דווקא נאר דאס דווקא פסולת. און לאמיר נעמען זיך פיל מיט פסולת, דעם גאנצן פסולת און אריינטראגן אין די סוכה אריין. און וואס איז דעמאלטס געשען? א מורא'דיגע זאך! דער אייבישטער האט אויך אריינגעקומען אין די סוכה, און די שבעה רועים מיט אלע מידות האבן אריינגעקומען. דער מענטש האט זיך טרעפן א וועג וויאזוי ער קריכט ארויס פון זיינע אלע צרות. און א מענטש דארף זיך רעכענען מיט דעם אז איצט וואוינען מיר אין אזא מין טומאת, אין אזא מין קליפת מצרים, קליפת אמעריקע, דארף דער מענטש פארשטיין, אז דאס איז די גרעסטע ישועה און די גרעסטע נחמה פאר אונז, אז דער אייבערשטער האט אונז אראפגעשיקט אין אזא נידריג פלאץ און זאל מיר אלעס צוריק ברענגען פאר אים, און ווי נידריגער אלעס איז און ווי נידריגער און ווי טמא'דיג די וועלט איז, איז יעדע זאך וואס אונז טוהן מיר איז א געוואלדיגע תיקון העולם. יוסף הצדיק אין מצרים האט בייגעשטאנען א גרויס נסיון, זאגן די ספרים אז אלע אידן וואס זיי גייען דורך דעם נסיון פון יוסף הצדיק, נאר יוסף הצדיק האט עס געקענט דורך געגאנגען, אין ערות הארץ, אין ערות מצרים, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, לאמיר זיך בארעכענען, ביסט ביטער פארפאלן, ביסט אויף דראגס, האסט שוין בועל געווען ערוות, האסט שוין געטון אלעס כל דבר אסור. תוהו ובוהו יהודה האט דאך נישט קיין פראבלעם דערמיט, יהודה זאגט עקסעפט בלעים, עס וועט זיין אקעי. נאר אפילו יוסף הצדיק זאגט, עוד יוסף חי און עוד אבי חי, קענסטו נאך אלעס פאררעכטן, דארפסט דיך גארנישט דערשרעקן. קעגן א יוסף הצדיק? די גמרא ברענגט, פארוואס האט מען געדארפט אראפגיין אויף מצרים, יעקב אבינו מיט יוסף מיט די גאנצע פרשה וואס דא איז געווען, זאגט די גמרא כדי שיתאמת חלומותיו, זיינע חלומות זאלן ווערן אמת. איר הערט וואס דא טוט זיך? א מענטש קען האבן א חלום פונעם גרעסטן און פונעם פיינסטן, ער קען האבן א חלום אז ער וויל זיין משנה למלך, צו ער וויל זען ווערן דער קעניג אליין, און די ברודער האבן זיך קומען בוקן צו אים, כאטשיג ער איז געווען פון די יונגסטע, אבער איין זאך זאלסטו געדענקען, גארנישט שטייט.

ער האט זיך אבער צוריקגעקערט צום אייבערשטן, וואס איז געשען? זיינע זענען מקויים געווארן, און ס'איז ברוך הגבר אשר יבטח בשם, ס'האט זיך איבערגעדרייט, די זעלבע מיט אונז אלע, רבותי, מאכטס ענק אפ א דרך אויף וועלכן וועג עטס זענטס גאנג, און דער דרך איז אזוי ווי א חלום יעצט.

אין תהלים זאגט דוד המלך והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול זאגט רש"י וואס טייטש ועלהו לא יבול? זאגט רש"י אפילו הפסולת שבו איז דאס שיחת חולין של תלמידי חכמים וואס אויף דעם איז געזאגט ועלהו לא יבול אז אלעס האט א פלאץ און אלעס דארף מען האבן ילקוט שטייט אביסל אנדערש אז וואס מיינט

אז זענען געווארן תלמידי חכמים. איינער איז געווען אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם האט זיך אזוי אויפגעארבעט אז עס שטייט יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. הער א מעשה. אונזער תורה איז נישט אזוי הויעך ווי די שיחתן של עבדי אבות. ווער איז ער געווען? ער איז געווען ארור כנען. אליעזר עבד אברהם איז געווען פון חם. וועגן דעם האט זיך אברהם אבינו נישט געוואלט משדך זיין פון דעסטוועגן דאך דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים. יעצט פארוואס האט ער זוכה געווען אז ער זאל ארויסגיין מכלל ארור? שטייט אין זוהר הקדוש ווייל אברהם אבינו האט געהאט ביימער וואס ווען מען איז געקומען פלעגט זיך עס אראפבייגן טאמער מען איז געווען ערליך און טאמער נישט האט מען עס האט זיך עס נישט אראפגעבויגן, אברהם אבינו האט געוואוסט ער טאר אים נישט אריינלאזן אין די סוכה.

חכם, עבד לעבדים, האט רבי גמליאל געזאגט, זעסט אז טבי, מיין קנעכט איז א תלמיד חכם, ער ווייסט אז מען דארף נישט, א עבד דארף נישט זיצן אין די סוכה, זיצט ער אונטערן בעט. יעצט דער רמב"ם זאגט הכי שמישי שיכר פלוני, ווען יוסף איז געבוירן געווארן, האט רחל אים גערופן, יוסף, אסף השם את חרפתי, דער ענין פון שמירת הברית, ברענגט אדער חרפה פארן מענטש, אדער אז ער טוט נישט קיין עבירות, און ער וואקסט אויף למעשה א גרויסער ערליכער איד, עס קומט אויס אז דאס וואס דער טאטע האט אים געהאט, איז דאס גאר די שענסטע כבוד פארן מענטש, אז ער האט אראפגעברענגט דורות ישרים יבורך אויף די וועלט. עס ווערט געברענגט פארוואס האט נח געשאלטן חם, עס ווערט געברענגט איינע פון די מדרשים האט משמש געווען אין די תיבה, וואס מ'טאר נישט משמש זיין, איז וועגן דעם איז עורו לקה איז ער געווארן שווארץ. יעצט ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש און דער רמ"ע מפאנו ברענגט עס אז טבי איז געווען א גלגול פון חם וועגן דעם איז ער געשלאפן תחת המיטה כאטשיג אז דו שלאפסט תחת המיטה הייסט אז דו האסט נישט מקיים געווען סוכה וואס גייסטו נישט ארויס שלאפן נאר ער האט געוואלט אין די סוכה מתקן זיין דעם חטא פון חם וואס ער האט משמש געווען בתיבה וואס בתיבה איז אזוי ווי די מצוה סוכה וועגן דעם שטייט אויך אז די למשל די לאבאוויטשער שלאפן נישט אין די סוכה איז מען מיינט סתם זיי שלאפן נישט ווייל ס'איז קאלט געווען אין רוסלאנד ס'איז נישט אמת דער אלטער רבי האט געזאגט ווי קען מען שלאפן דא דא די אושפיזין דא דרייט זיך דאך אזויפיל קדושה ווי קען מען דא שלאפן און מען האט מיר פארציילט אז דער פריעריגער לאבאוויטשער רבי רבי מנחם מענדל פלעגט אויך נישט שלאפן אין די סוכה אבער ער האט בכלל נישט געשלאפן א גאנץ יום טוב ער האט געדרימלט ביי זיך אינדערהיים. ווייל אין די סוכה האט ער נישט געוואלט שלאפן ווייל עס האבן זיך געדרייט די אושפיזין דארטן, ס'איז דא ערליכע אידן וואס פילן געוויסע זאכן, אבער נישט ווייל ער האט נישט געשלאפן האט ער זיך אויסגעשטרעקט אינדערהיים אויף אונטער א פיינע ווארעמען בעט א דאכענע, א קאלדרע, ניין ניין ניין ס'איז געווען גאנץ אן אנדערע מעשה, איז מענטשן וואס זענען אין די סוכה און זיי שפירן א קדושה,

סאו דאס איז מרומז אז ער איז געווען דער תיקון פון חם. און וועגן דעם איז ער געווארן אן עבד לעבדים ארור כנען, און מיט דעם תיקון וואס מ'איז מקיים קריכט מען ארויס פון דעם גאנצן ענין פון עבד לעבדים. יעצט די גמרא ברענגט אין מסכת יומא אז חם האט געהאט נאך קינדער אויכעט, אבער זיי האבן נישט זוכה געווען ארויסצוגיין פון כלל ארור, פארוואס? ווייל זיי האבן זיך נישט מוסר נפש געווען אזוי ווי טבי, און אזוי ווי טבי האט זיך מוסר נפש געווען און ער האט געשלאפן תחת המיטה.

שׂון ממעיני הישועה, מען שעפּט וואַסער, מען שעפּט חיות, וואַסער מצמיח כל מיני תענוג, מען שעפּט אויף אַ גאַנץ יאָר חיות דקדושה, אַז מען זאָל וויסן, אַז וויפֿל מער מען האָט נעבעך געזינדיקט און ווי מער מען איז פֿאַרקראָכן און אַז מען דרייט זיך אַרויס,

טמא געווארן אין מצרים איז נישט קיין גרויסע יחוס פאר יעקב אבינו, עוד יוסף חי ער איז נאך עומד בצדקו, ער איז פון געקערט און פון געווארט און געווען אן עבד לעבדים, ער האט זיך דאך מכניע געווען פאר פרעה'ס עבדים פאר שר המשקים, פון אן עבד לעבדים איז ער ארויסגעגאנגען אויף גאנץ ארץ מצרים. רבש"ע זאל אונז העלפן זאלן מיר זוכה זיין מקשר צו זיין יוסף הצדיק מיט יהודה'ן דאס איז דוד המלך און מיטן הייליגן תהילים זיך צוריק קערן לתשובה שלימה און דעמאלטס וועט מען אונז אמת'דיג האבן א תענוג אזא תענוג כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו זעהן וואס וואט סוכות איז אלל אבאוט און וואט איט סטענדס פאר, און מען זאל זיך אויסלערנען צו נעמען בלעים אז מען האט געטון א זאך וואס ס'טויג נישט, מען זאל איבערבעטן יעדן וויקטים וואס מען האט מטמא געווען, מען זאל איבערבעטן אלע מענטשן וואס מען האט זיי באליידיגט און בא'עוול'ט, און אט דאס נעמען בלעים וועט עס זיין בבחינת יהודה מלכות בית יהודה מלכות בית דוד, דוד האט דאך געהאט. שתיים צוויי זינד ועלתה לו, און נישט אזוי ווי שאול וואס איז לא עלתה לו אפילו מיט איין זינד, און אפילו ווי יוסף הצדיק האבן מיר שוין געשמועסט אז טאמער לעבט מען נאך, מ'האט נאך חיות און מ'נעמט דעם חיות און מ'געט עס אריין צו די קדושה איז מען מוציא אלעס פון די טומאה, האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב ושמחת בחגך והיית אך שמח. ושמחת בחגך והיית אך שמח ווילנער גאון פרעגט א קשיא אונז ווייסן מיר יעדן אך און רק איז א מיעוט און דא זאגט רש"י די גמרא והיית אך שמח לרבות יום טוב אחרון של חג מ'זאל זיין פרייליך איז דאך פונקט פארקערט אך איז דאך א מיעוט האב איך אמאל געזאגט בדרך אפשר ס'שטייט אזוי, דער יום טוב איז א הייליגער יום טוב, דער סוכות, און נאכדעם איז דא שמיני עצרת וואס איז קאנעקטעד צו אים אבער ס'האט נישט באמת קיין שייכות, איי דאס וואס די גמרא זאגט אז מ'זיצט אין סוכה און מ'מאכט נישט קיין ברכה, דאס זאגן שוין די ראשונים דארטן ווייל דאס איז א ספיקא דיומא, אלס א ספיקא דיומא אפשר איז עס דער זיבעטער טאג, אבער ס'האט נישט באמת קיין שייכות. איז למעשה איז עס א עקסטערע יום טוב פאר זיך. זאגט מיר זוהר הקדוש און א מדרש אז דער אייבערשטער זאגט האלטס ענק אויף מיט מיר נאך איין טאג די גמרא אויך. דער אייבערשטער שפארט זיך איין מיט די אידן ער וויל נישט די גוים זאלן דא זיין פארמישט. איז קומט אויס יעצט אזוי ווען א מענטש גייט און ער לאזט איבער דעם דזשאב. און ער לאזט איבער די פעלד וואס מען אקערט און מען זייט איין, איז סוכות א יום טוב פון באספך מגרנך ומיקבך, וויפיל מער איך האב אלס מער בין איך פרייליך, ס'איז אבער דא א גרויסער פראבלעם, אבער ווען ס'וועט קומען דער יום טוב אחרון של חג ווען דער אייבערשטער שפארט זיך צאם מיט די אידן אינאיינעם וואס האבן געדינט דעם אייבערשטן און געלערנט און געדאווענט, וועסטו נישט זיין אינדערהיים דארט, איז במילא איז אפשר בעסער אז דו זאלסט זיצן און ארבעטן מער און מער און מער, וועסטו האבן א גרעסערן בענק אקאונט, וועסטו קענען זיין.

ברכות פון שמונה עשרה, און דאס איז אויך די לולב, די לולב איז אזוי ווי א שדרה, מ'האט פריער געזאגט אז א שדרה מוז זיין גאנץ ווייל דאס איז דער גאנצער גוף, און נאכדעם קומט הושענא רבה וואס דעמאלטס ווערט נגמר די תיקון פון גאנץ סוכות, זאגט מען גאנץ ספר תהלים, און נאכדעם הייבט זיך אן די הקפות פון שמיני עצרת און שמחת תורה, וואס הייסט אין ארץ ישראל איז עס איינס און אין חוץ לארץ איז עס צוויי, ווייל מ'בעט דעם אייבערשטן בבחינת מקיף אז מ'רינגלט ארום אזוי ווי א כלה, רינגלט ארום דעם חתן ער זאל חלילה נישט גיין צו אן אנדערע פרוי, דאס זעלבע רינגלען מיר אונז ארום די בימה און דעם ספר תורה און מיר זאגן רבונו של עולם אונז וועלן מיר זיך נישט אפשיידן פון דיין תורה, אונז וועלן מיר זיך לערנען די תורה, אונז וועלן מיר זיך פלאגן אויף די תורה, און זיי אונז מוחל אויף אלעם וואס איז געווען ביז יעצט. און דאס איז אויך די בחינה פון די אושפיזין משה, יוסף און דוד, די אלעס איז איין בחינה, אלע זענען נסתלק געווארן שבת ביי מנחה, בעת רעוא דרעוין, אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אז דאס איז די בחינה פון משה איז תורה, דוד איז תפילה, און יוסף איז בבחינת צדיק יסוד עולם, אז מ'איז מקשר די אלע דריי אין אזא הייליגן יום טוב ווי סוכות, ווערט פון דעם אלעם דריי איין גרויסע שמירה פארן מענטש אויף א גאנץ יאר. יעצט, אברהם, יצחק און יעקב זענען

וואס אן א קדושת יוסף קען מען נישט צוקומען צו תורה, און דוד איז מלכות דלית לה מגרמה כלום, ער וויל נאר משפיע זיין פארן דור. יעצט מען קען צולייגן אביסל צו וואס כ'האב געזאגט, יעקב אבינו האט אויך געהאט די שפחות, די שני שפחות, זי איז דאך אויך געווען עבד לעבדים, צו אסאך בנים עבדים, יעצט דער ארי הקדוש זאגט אז שפחה איז בגימטריא משנה מיטן כולל, אז טאמער מען לערנט משנה, דאס מאכט אז שפחה כי תירש גבירתה אז דורך די משנה איז מען מעלה פון די בני השפחות אז זיי זאלן ווערן געהעריג אזוי ווי רחל און לאה, יעצט ווערט אויך געברענגט אין די גמרא און מדרש אז רחל האט זיך געלייגט אונטערן בעט ווייל יעקב אבינו האט זיך געוואלט רעדן, האט זיך דערקענט אויפן קול, נו וויאזוי לאה האט דאך נישט דעם זעלבן קול, האט זי זיך געלייגט אונטערן בעט און זי האט גערעדט מיט די סימנים מיט יעקב'ן בשעת ווען ער האט געוואוינט מיט לאה כדי לאה זאל נישט פארשעמט ווערן. קען מען אפשר זאגן אז דאס איז אויך די בחינה אזוי ווי טבי עבדי האט זיך געלייגט אונטערן בעט דורך דעם האט ער מתקן געווען דעם ענין פון עבד און ער האט ארויסגעצויגן די קליפה פון חם וואס האט משמש געווען בתיבה. און דאס זעלבע דא אויך געווען, אז יעקב אבינו איז געווען מיטתו שלימה, דאס איז געווען בבחינת ויעקב נסע סוכותה, דאס איז בבחינת סוכות, סוכות איז אזוי ווי די תיבה, ממילא אז סוכות איז אזוי ווי די תיבה, קומט אויס אז מיט דעם האט מען מתקן געווען די בני השפחות מיט די שפחות אויכעט, מיט די דינסטן, אזוי אז זיי האבן געהאט אן עליה, זענען געווען געהעריג די אמהות הקדושות.

דאס איז די שמות הוי"ה אין די סוכה דרייען זיך ארום און אונז זאל מיר זוכה זיין צו באקומען פונעם סוכות וואס דער סוכות וויל אונז געבן. שטייט אז ווען דער אייבישטער האט אפגעטיילט די וואסערן פון אויבן און פון אונטן אז זאל מאכן די וועלט אז זאל שטיין אינמיטן שטייט אז די מים התחתונים האבן געוויינט האבן געזאגט אונז וויל מיר אויך זיין לעבן דעם אייבישטן פארוואס שיקט מען אונז אוועק אונז וויל מיר אויך זיין לעבן אייבישטן אנן נמי בעינן למהוי קמי מלכא. אונז וויל מיר אויך זיין לעבן אייבערשטן. דאס איז די ושאבתם מים בששון, דאס איז דאס וואסער, וואס דאס וואסער פון אונטן וויל ארויף גיין אויבן, זיין לעבן אייבערשטן, אבער אונז ווייס מיר דעם סוד אז ס'איז מלא כל הארץ כבודו דא אונטן און אויבן איז גלייך, ס'איז נישט קיין חילוק מ'איז אייביג לעבן דעם אייבערשטן, איז דאס שאיפה פון וואס די וואסער האט געוואלט זיין קמי מלכא. פארן אייבערשטן, דאס גלוסטונג דאס קומט אריין סוכות ווייל ס'איז ושאבתם מים בששון, דאס וואסער וואס מ'גיסט אראפ ביי די שיטן ביים מזבח, און היינט איז דאס נישט דא, איז היינט גיסט מען אויס דאס הארץ פארן אייבערשטן, און דאס איז דער ענין פון ושאבתם מים בששון וואס מען וויל צוקומען נענטער צום הייליגן באשעפער, זאל דער אייבערשטער העלפן אז מען זאל טאקע קענען קומען נענטער. יעדער זאל קענען קומען אביסעלע נענטער, און יעדעס יאר אביסעלע, וועסטו אויספילן דיין תפקיד מיטן אייבערשטנ'ס הילף. איך ווייס נישט צו כ'וועל מאכן א שיעור פאר די צווייטע טעג, אבער איך וויל ענק זאגן זייער א וויכטיגע זאך, ווי הייליג ס'איז די צווייטע טעג, און איך וויל ענק דערציילן א מעשה, כ'מיין כ'האב עס שוין אמאל פארציילט, ס'איז געווען אמאל א איד, ער איז געפארן אויף ליובאוויטש, געפארן צום מיטעלן רבי'ן. בקיצור, ער קומט אן אויף ליבאוויטש זעהט ער ווי מען פירט א איד אין תפיסה אריין, וואס איז? ער האט נישט באצאלט פאר די ארענדע, איך האב אים שוין געזאגט, נישט פאר פעדאפיילס, פעדאפיילס טאר מען נישט אויסלייזן, ס'דא אפילו וואס זיי שרייען אויף מיר אז איך האב נישט געטארט זאגן אז מען דארף איבערבעטן די וויקטימס ווייל דאס איז לא ניתן להשבון, האסט דאך יענעם געמזיקט אויף אייביג, זאג איך אים, דו האסט נישט פארשטאנען וואס איך זאג, ס'איז א חיוב אז יענער זאל אים איבערבעטן, אבער דער מוז נישט מוחל זיין,

און ס'איז געווארן א דיזעסטער, עניוועי, ער איז געזעסן א גאנצע נאכט און א גאנצן טאג יום כיפור און ער האט דארטן אוועקגעפאפט, נאכדעם האט מען געהאלטן ביי השם הוא האלקים, אזוי ווי מען לאזט אויס די תפילה פון יום כיפור, בקיצור דער איד זיצט דארטן און ער געט זיך א כאפ אויף און זיך גוט אויסגעשלאפן, און עס האט זיך אים צוגעדאכט אז מען זאגט טויזנט אתה הראת, מען פארקויפט אתה הראת, געט ער א לויף צו צו דער בימה און ער קלאפט אויס.

די גאנצע יום טוב, די גאנצע אלול איז צו ווערן ווי מען זאגט, ס'איז א בילד אפ, א בילד אפ מיינט אזוי, מען הייבט אן מיט סליחות, נאכדעם קומט מען אריין צום ראש השנה מ'איז ממליך דעם אייבערשטן, נאכדעם קומט מען אריין צו יום כיפור, אזוי ווי מען האט דאך א באשעפער וואס מען האט אים ממליך געווען, איז דארף מען דאך ווי מען זאגט.

געוואלדיגע דינער, דער אייבערשטער זאל העלפן ווען מען זעט איינער ס'גייט אים שווער, צו אז ער טוט זאכן וואס ער וועט צוקומען אז ער וועט גיין אין תפיסה, זאל יעדן טרייען צו העלפן אז ס'זאל נישט צוקומען צו דעם, אז מען זאל האלטן א גאנץ יאר ביי אתה הראת, ביי יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. אז דאס איז דאס מורא אז די פעקל איז זייער שווער און דו קענסט עס נישט טראגן, זאגט דער אייבערשטער, נעם דאס פעקל און לייג עס ארויף,